און היינטיגע שיעור איז לעילוי נשמת מנחם מענדל בן רבי צבי צבי, דף כ ג עמוד ב', האלט מען דא אינדערמיטן וזה מחמת, זה בחינת, ווי ס'שטייט ישעי' מ ד, וזה בחינת און דאס איז די בחינה וואס שטייט אין פסוק זה יכתוב ידו לה' פרש רשי, דער רשי איז מפרש אלו בעלי תשובה, דאס איז די בעלי תשובה היינו בחינת הטוב, די בחינה פון גוט, ששב וואס קערט זיך צוריק וחוזר למקומו ס'גייט צוריק אין זיין פלאץ, וזה נעשה, דאס ווערט געמאכט על ידי בחינת כתב כנל, די בחינה פון כתב, בבחינת וימצא כתוב, מ'האט געטראפן ווי עס שטייט געשריבן אשר הגיד מרדכי וואס מרדכי זאגט שעל ידי זה הטוב כנל, ובשם ישראל יכנה. דאס מיינט אלו הגרים דאס זענען די גרים כי על ידי ששב וואס ער קערט זיך צוריק וחוזר הטוב די טוב גייט צוריק על ידי זה נעשים גרים ווערט גרים כנל אזוי ווי אויבן גערעדט וזה בחינת ובכתב ישראל לא יכתבו אין די כתב פון די אידן איז עס נישט געשריבן געווארן ואל אדמת ישראל און אין די ערד פון די אידן לא יבואו וועלן זיי נישט קומען וואס מיינט דאס היינו? כשאין בחינת כתב ישראל, אויב ס'איז נישט דא די בחינה פון כתב ישראל, שעל ידו נעשין גרים כנל, אויב ס'איז נישט דא זאגט ער, אזי ואל אדמת ישראל לא יבואו, וועט מען נישט קומען צו אדמת ישראל, היינו, שאין זוכים לשלמות המזבח, שנקרא מזבח אדמה, אזוי טאקע איז מזבח אדמה ששלמותו על ידי גרים און צדק גשמיות, אזוי קען מען משלים זיין די פגם המזבח, מ'זאל עסן ווי א מענטש, אזוי ווי ס'דארף צו זיין. יא, איז נאר דורך דעם וואס מ'מאכט גרים. אבער אויב קען מען נישט מאכן קיין גרים ווייל עס איז נישט דא די צדיק וואס קען זאגן אזעלכע דיבורים וואס קען אנקומען צו זייער זייערע ביכער, סאו איז נישט דא קיין גרים, איז נישט דא קיין גרים קען מען נישט פיקסן דעם מזבח. וזה וזה הוא דאס פשט הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. אלעס, די גאנצע מעשה איז געווען בכתב, געשריבן, פונעם האנט פונעם אייבערשטן, עלי השכיל, אז דער אייבערשטער הייסט אונז ווי מ'זאל בויען, די בית המקדש און יעדע זאך איז געווען פארשריבן כי שלימות השכל, די שלימות השכל איז על ידי כתב הנל, דאס איז די שלימות אזוי ווי די מענטש זיין שכל ווערט מושלם און נישט האבן קיין נארישע שכל, און ס'שטייט א מענטש וואס האט א נארישע שכל איז נישט זוכה צו קונה זיין פונעם צדיק די אהבה און יראה, יא? איז אזוי איז מען יא זוכה צו שלימות השכל.

דער מאכט אז א שטר דורך די דורך די כתב פונעם צדיק דורך די דיבור פון די צדיק ווערט נשלם די שכל וזהו דאס איז פשט הכל בכתב מיד השם עלי השכיל כנל אז אלעס גייט פון די כתב וואס די צדיק מאכט עלי השכיל באקום איך שכל צו וויסן אז ס'איז דא אזא וואוילע צדיק און דורך דעם קען איך קונה זיין צו אהבה מיט יראה וזה

ווי דער אייבערשטער האט געוויזן. אזוי האט זיך אנגעהויבן די די גאנצע די גאנצע עבודה זרה. די עבודה זרה האט זיך אנגעהויבן ווייל איך כאילו איך האב געוואלט זיין עפעס נענטער צו מיין, איך האב געוואלט זען עפעס א זאך וואס איך קען מיך אנכאפן. יא, אזוי האט זיך אנגעהויבן עבודה זרה זאגט דער רמב ם. ס'איז ממילא קומט אויס אז ווען איינער טוט תשובה אויף פגם עבודה זרה, וואס דאס אויך מיינט ער איז דורכגעפאלן מיט עסן,

ווי אין דעת, ס'איז זיין שלימות הדעת, שנעשה על ידי זה וואס ווערט געמאכט אזוי ווי דעם כנל אזוי ווי מיר האבן געשמועסט וזה, דאס מיינט והיה שקי בצריך וכסף תועפות לך שעל ידי בחינת כסף תועפות, דורך דעם וואס מען געבט אסאך געלט פאר צדקה, היינו בחינת זעלבע בחינה ווי הון, מען נעמט די געלט און מען געבט פאר צדקה יוסיף טוט מערן רעים רבים אסאך חברים, שעל ידי זה נעשה אויר מעופף. יא, דאס מיינט אז די לופט ווערט עס פליעדיג, שנזדכך האויר, די לופט ווערט קלארער אויסגעלייטערט, כנל, על ידי זה נעשה בחינת שקי ווערט בחינת שקי, היינו תשובה, עס ווערט תשובה, וגרים, די גרים, כי שקי בחינת תשובה, איז בחינת תשובה, וואס דעמאלטס גיי איך פליען צוריק צום סאורס, צום אייבערשטן אליינס, די שורש אליינס, און איך דארף גארנישט האבן קיין זאכן צוצולייגן. דאס מיינט תשובה זיין. ודע זאלסט וויסן, שלפעמים אסאך מאל, כשהרע רואה, ווען דער רע זעהט שהטוב משתוקק, די די טוב די גוט איז משתוקק עס גליסט, און ממשיך עצמו ער שלעפט זיך, ורוצה לחזור למקומו ער וויל צוריק גיין צו זיין פלאץ, אזי מתגברים על הטוב שטארקן זיי זיך מער אויף די טוב ביותר, אסאך מער, ומביאים אותו זיי ברענגען אים לתוך העלמה יתירה, ער זאל ווערן מער פארהוילן, מער פארגעסן, דהיינו שמביאים אותו זיי ברענגען אים אריין לתוך פנימיות מחשבתם אין די פנימיות פון זייער מחשבה פון די גוי'אישע פון די טמא'נע מחשבות דהיינו וואס מיינט דאס שמתחילין לחשוב זיי הייבן אן צו טראכטן מחשבות על זה הטוב זיי הייבן טראכטן טראכטונגען אויף די גוטס על ידי זה דורך דעם מכניסין את הטוב לתוך העלם והסתר זיי לייגן אריין די טוב לתוך העלם והסתר יותר מער בפנימיות מחשבתם אין די פנימיות פון זייער מחשבה.

שאין הילודים מתגברים על הטוב שבתוכם, און ער קען זיך נישט שטארקן מער, די ילודים די קינדער קענען זיך נישט שטארקן אויף די טוב וואס איז דא אין זיי, אזי יוצא הטוב, די גוטס גייט ארויס על ידי הילודים וואס איז געבוירן געווארן, די נייע דזשענערעישאן, ונעשים גרים ס'ווערט געמאכט גרים, זה בחינת, השם יספור בכתוב עמים. זה יולד שם סלה. כתוב, האבן דאך שוין געשמועסט וואס מיינט כתוב, וואס מיינט כתב, זה בחינת הטוב, דער בחינה פון גוט שיוצא ס'גייט ארויס על ידי בחינת הכתב, אבער דארט טרעפט עפעס געשריבן אקעגן זיין אמונה. וזה, זה יולד שם סלה. שנתלבש הטוב, די טוב ווערט נתלבש בהילודים, אין די קינדער וואס זיי זענען געבוירן, ויוצא על ידם ס'גייט ארויס דורך זיי כנל. זה שפרש רשי, דאס זאגט רשי. זה יולד שם. דאס מיינט שם ישראל, דאס מיינט די אידן שנטמעו זיי זענען געווארן באהאלטן אדער פארשטעקט בעכו"ם צווישן די גוים, היינו בחינת הטוב די בחינה פון גוט הכבוש וואס איז צעדריקט אונטער זיי, שהוא בחינת חלקי נשמות ישראל די חלקים פון די נשמות כנ"ל, וזה בחינת און דאס מיינט די בחינה לא ישכב עד יאכל טרף, אז וואס? דהיינו בחינת שלימות המזבח, ס'מוז זיין שלימות המזבח, כנ"ל. ודם חללים ישתה ותרגומו, דעמאלטס וועט זיין ונכסי עממיא יירת היינו בחינת גרים, דעמאלטס וועט זיין גרים. וזה בחינת ונכסי עממיא בחינת הטוב, די טוב שנתכסה וואס ווערט באדעקט אצל אחמי ד לב ביי די גוים שהביאו אותו וואס זיי האבן אותו וואס זיי האבן דאס געברענגט בהעלם והסתר העלם והסתר בפנימיות מחשבתו אין די פנימיות פון זיין מחשבה כנ"ל שיוצא אדער עס גייט ארויס בזרע הילודים דורך די קינדער וואס ווערן געבוירן ונעשים גרים וואס ווערן גרים, ועל ידי זה נאך דעם, נשלם המזבח ווערט דער מזבח נשלם. לאמיר טרייען אביסל מסביר זיין מיט א שטיקל משל די תורה, איך האף איך קום נישט ארויס פון די ענין דא, אבער אייבישטער העלפן עס זאל אויך ארויסקומען אזוי ווי עס דארף צו זיין. לאמיר פארציילן אז מען האט גענומען א קינד פון א אידישע שטוב, מען האט אים געקידנעפט, איז אנפאנג דער קינד געדענקט נאך זיין גרויסע חשיבות אלס א איד און ער טרייט זיך צו רייסן וואס ער קען נאר צו מקיים זיין מצוות וואס ער קען מקיים זיין אבער נאך א שטיק צייט הייבט ער אן צו פארגעסן זיין מעלה ער הייבט נישט אן צו וויסן ווער ער איז סא וואס געשעט איז אזוי אז דער צדיק קען זאגן תורה ביי זיך אין בית מדרש און אזוי ווי ס'איז דא א בחינה פון צדקה ס'איז דא אויר הזך הנח הנח והזך ממילא וואס געשעט די ווערטער פון די צדיק טרעפט דעי נשמה'לע דעי אינגעלע טרעפט עס אין א גוישע בוק פארשטייט און פלוצלינג הייבט ער אן זיך צו דערמאנען ווער ער איז ער טוט זיך כאפן כ'קום פון א מוראדיגע הויכע פלאץ דער אייבערשטער האט זיך באראטן מיט מיר ווען ער האט באשאפן דער וועלט און וויאזוי בין איך געפאלן פון אזא הויכע פלאץ א פלאץ א מוראדיגע פלאץ וואס איך גיי ווערן דא אינגאנצן פארטיליגט אינגאנצן א שטיק שאדן ממילא וויל ער זיך אנהייבן צוריק צו רייסן צו אים, צוריק צו אידישקייט, אבער אזוי ווי מען לאזט אים נישט, יא, ווייל ער, ווייל מ'האלט אים אן איז, מוז ער גיין מיט געוואלד און ארויסרייסן, זיך ארויסרייסן פון דארטן, און ווען ער מאכט אזא קאמאושען וואס ער רייסט זיך ארויס, איז אפילו אלע חברה ארום און ארום וואס זיי האבן אים געטרייט צו פארבינדן, זיי קענען אויך טשעינדזשן, און אמאל נעמען זיי די נשמה, און זיי. טינקט ער אים אזוי אריין אין די טומאה אז ער קען אינגאנצן נישט ארויסקריכן, אפילו מיט א קאמאושען צוזאמען. סאו וואס גייט געשען איז זיינע קינדער זענען צוריקגעקומען. אויך דא אזעלכע. זאגט די רבי ביי ביי אזא ס'איז דא אזאך ווי די קינדער קומען צוריק. אבער וואס די רבי ברענגט ארויס אז ס'מוז נישט זיין דווקא מען קידנעפט א קינד. ביים רבין איז דאס א גוי האט מיך נישט געלאזט לערנען און דאווענען און מיין לערנען און דאווענען געווארן צעשטערט ווייל די גוי וויל איך זאל צאלן טייערע טעקס מ'האט אויך געקידנעפט מיין עבודת השם. און די קדושה גייט וועלן צוריקקומען, און דאס איז די ענין פון גרים, ס'ווערט גרים, ווייל די קדושה מוז צוריקקומען, ס'וועט צוריקקומען דורך א גר א, נישט א וואס וואס ער האט געהאט שייכות מיט די מיט די טויף, אדער ביי ביי די קינדער פון די טויף. און יעצט לאמיר גיין ווייטער, נאכדעם ווען ס'קומט גרים, וואס גרים לערנען לערנען אויס, לערנען זיך אויס אז ס'איז נישטא קיין אנדערע זאך, נישטא קיין עבודה זרה, נאר דער באשעפער אליינס, ממילא דורך דעם ווערט אויך ווען איך עס, עס איך נאר וויפיל איך דארף האבן צום עסן, ממילא ווערט מיין מח מסודר, ווייל איך ווייס נאר צו פאוקעסן וואס איך דארף און נישט קיין ברעקעלע מער, ממילא ווען מען קען בין איך זוכה צו זען די אור הצדיק, ווען איך זוכה צו זען די אור הצדיק קען מען גיין צו אהבה און יראה. זאל מען זוכה זיין.